אונז וועלן לערנען היינט די זוהר הקדוש פון פרשת אמור, וואס דארט איז איינע פון די עיקר פלעצער וואס די זוהר רעדט פון די אלע כוונות, אלע דרושים, אלע סודות פון די מועדים. אונז האלטן נאך יום כיפור, מ'האלט ביי סוכות. און באמת די ווען איך זאג די ווארט אונז האלטן נאך יום כיפור און פאר סוכות צווישן יום כיפור און סוכות דאס איז אויכעט א צייט אין די יאר דאס איז י"א תשרי י"ב תשרי י"ג תשרי י"ד תשרי דאס זענען פיר טעג ווען מען קוקט אויפן לוח איז עס פיר באקסעס צווישן די טעג וואס הייסט יום כיפור מיט סוכות ס'איז אבער אויכעט א ענין אין תורה אין אנדערע ווערטער וועסט קוקען אין די פרשה אין פרשת אמור וועסטו זעהן ס'שטייט אה, ס'איז דא א סדר פון מועדים דארט, מ'הייבט אן פון פון פסח, יא, וואס איז די ערשטע חודש, און שפעטער איז דא שבועות נאך זיבן וואכן, שפעטער איז דא ביום ראשון לחודש השביעי, באחד לחודש מאכט מען ראש השנה, און די צענטע טאג מאכט מען יום כיפור, און די פופצענטע טאג מאכט מען סוכות, אין אנדערע ווערטער, פונקט אזוי ס' ווען, פונקט אזוי ווי ס'איז דא פשוט א צייט אויפן לוח, מ'דארף פשוט ווארטן, דארף ס' צווישן יום כיפור און סוכות ווארט מען, ס'איז דא א אזויווי א צייט, אין די ערך פון זמן, אין די. סדר הזמן איז דא אזא צייט, איז אויך דא אזא מושג, קענסט דאך זען אונז ווילן אלעמאל לערנען די סדר הפרשיות, די מהלך התורה וואס איז דא אין דעם אסאך סודות צו פארשטיין, פשוט אין די, ס'ווען מ'לערנט ס'דא א ענין פון דרשן סמוכים, צו אין אין איין פרשה זעהסטו פון פון פון פון איין פסוק קומט אמאל ארויס די נעקסטע פסוק ס'איז אזוי ווי מ'קען זאגן א לאגישע סדר חוץ פון דעם וואס איז א זמן סדר פשוט די צייט איינס איז פאר די צווייטע איז אויך אין די שכל דערפון אין די היגיון אין די לאגיק דערפון איז אויך דא א געוויסע סדר אין יעדע פרשה וואס אונז לערנען איז דא בראשית ברא אלהים נאכדעם איז די נעקסטע פסוק והארץ היתה תוהו ובוהו איז עס א המשך ס'קומט ארויס פון דעם מ'קען נישט האבן איינס אן די צווייטע אזוי ווי מ'קען נישט אנקומען צו ט"ו תשרי פאר מען האט געטון א' תשרי און ב' און ג' און י' און אזוי ווייטער, איז אויך אין די פרשה אין די תורה, קען מען נישט אנקומען צו די פרשה, צו די מצוה און די ענין פון חג הסוכות פאר מען קומט אן דארט, ס'איז דא אזוי ווי א מקום, דאס איז א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז אזוי ווי א פלאץ אינצווישן, ס'שטייט טאקע נישט בפירוש, וועסט קוקן אין די חומש עס וועט שטיין פשוט וואס מען טוט יום כיפור, און די נעקסטע פרשה איז וידבר ה' אל משה לאמר בחמשה עשר, אבער אינצווישן, ערגעץ אינצווישן, אזוי אין די לופט אינצווישן די צוויי פסוקים אין די סוף פסוק, איז אויך דא א צייט, אזוי ווי דו קענסט דאך זען אין צייט אז ס'איז דא, ס'נעמט אפאר טעג, ס'איז נישט איינס נאכן צווייטן, איז דאך די טייטש אז דא איז דא עפעס א, עפעס א נקודה, ס'איז דא עפעס א. עפעס א מקום להתבונן, עפעס אזוי ווי א ענין וואס מ'דארף זיך מתבונן זיין אין די, אפילו אין די צייט אינצווישן, און אונז לערנען טאקע אין פארשידענע ענינים, פארשידענע ספרים וואס רעדן וועגן די פיר טעג צווישן יום כיפור און סוכות, אזוי ווי יעדע זאך דארף דאך א הכנה, מ'דארף דאך בויען א סוכה, מ'דארף דאך נעמען די ד' מינים, איז דאס אזוי ווי בפשטות דאס איז אין די קיום המצוה אויך דא אזוי ווי א עס זענען די אלע דריי לעוועלס אין אנדערע ווערטער סיי אין די אין די פשוטע אין די צייט נאר וואס עס איז דא דריי לעוועלס לפחות סיי אין די צייט פשוט נעמט צייט סיי אין די ענין אין די תורה אין די פרשה פון די תורה איז דא א המשך פון די אלע מועדים און בפרט אונז רעדן פון די מועדים פון חודש תשרי און סיי אין די מצוות איז דאך דא מצוות אזוי ווי למשל איז דא א מצוה פון פאסטן קענסטו שוין זעהן חז"ל האבן געלערנט אז בתשיעי בתשעה בערב איז אויך דא עפעס א ענין וואס האט צו פאסטן ווייל מען פאסט נארמאל דאס איז אפילו נארמאל עס איז טאקע א מצוה אבער עס איז נארמאל אז מען פאסט דארף מען עסן א טאג פריער איז פשט אז די תשיעי תשעה לחודש די מתענה ואוכל ושותה בתשיעי איז אויך עפעס א חלק פון די יום כיפור די זעלבע זאך אויב עס שטייט זאלסט מאכן א סוכה ולקחתם לכם ביום הראשון זאלסטו זיצן אין סוכה בסוכות תשבו שבעת ימים איז דאך פון די קיום אליינס איז דאך מובן מאליו אז ס'איז דא עפעס א הקדמה צו דעם און ווען איז די הקדמה? ס'איז אוודאי נאך מ'האט געענדיגט די פריערדיגע מצוה מ'האט געענדיגט די עבודה פון עה אך בעשור פון די תשיעי ועשירי און יעצט הייבט זיך אן די עבודה די קיום די מעשה המצוה פון שאפן די ד' מינים און בויען א סוכה דאס איז דריי לפחות דריי וועגן וויאזוי מ'קען מתבונן זיין נישט אפילו פאר אפילו פאר מען טראכט וועגן וואס איז די סוכה אליינס, וואס זענען די אושפיזין, אונז האבן געלערנט פאריאר מער וועגן דעם, וואס זענען די ד' מינים, וואס איז די דרוש, וואס איז די ענין פון די ד' מינים, ס'איז דא פשוט די קביעות הזמן, די סדר הזמנים, די סוד הזמן פון פון.

פארשידענע פרשיות פון מועדים לפחות בערך בערך פינף מאל שטייען די סדר המועדים אין די תורה די דריי רגלים לפחות שטייט פינף מאל אין די תורה און אונז לערנען אונז קענען זעהן אז יעדע מאל איז דא אן אנדערע אין דעם א אנדערע קנייטש ס'איז דא אין דעם א אנדערע מ'קען זאגן ס'איז דא זאכן וואס זענען נוסף אין יעדע פרשה אזוי ווי אונז לערנען כסדר דבר שנתחדש בו אבער מער פון דעם קען מען זאגן אז יעדע פון די פרשיות זענען ארגענייזד ארום א אנדערע סדר, זיי דרייען זיך ארום א אנדערע נקודה, און זאגן בעיקר די דריי דריי אנדערע זאכן, עס איז דא נאך אבער די דריי אנדערע זאכן אזוי מען קוקט אין פרשת כי תשא און פרשת משפטים וואס דארט רעדט זיך וועגן די ענין פון די מועדים. דארט איז בעיקר וואס וואס מען קען זעהן דארט איז בעיקר די ענין פון שלש רגלים וואס וואס שטייט דארט גייט בחודש ה חודש ה חודש האביב חודש הקציר חג האסיף שטייט נישט אפילו אין יענע פרשיות ס'איז וויכטיג צו באמערקן ס'שטייט נישט אפילו אין יענע פרשיות און ענדערש כמעט אין קיין איין אנדערע פרשה שטייט נישט אפילו אין יענע פרשיות וועלכע טאג וועלכע טאג אין די חודש האביב דארף מען מאכן פסח וועלכע טאג אין די חודש ה אין די חודש האסיף דארף מען מאכן סוכות שטייט נישט שטייט בחודש השביעי תחוג יא עס שטייט ניין עס שטייט דענק נישט אין וואס די לשון וואס שטייט אין למשל אין פרשת משפטים שטייט חג האסיף בצאת השנה סוף יאר זאלסט מאכן חג האסיף שטייט נישט וועלכע טאג שטייט נישט אנדערע ווערטער עס איז נישט עומד אויף די ענין פון די זמן נישט די זמן פאקוס איז נישט אויף די דיטעלד לעוועל פון וועלכע טאג סאו אפשר שוין באופן כללי קען מען זאגן מיט וועלכע תקופה תקופה איז נישט באמת נאר א ענין פון זמן, תקופה איז דאך פשט אז דא עבודת השנה וואס און דורך דעם מאכט מען די שלשה רגלים, עס שטייט נישט. נאכדעם האבן מיר למשל, למשל פרשת פנחס ווייסט יעדע איינער, פרשת פנחס שטייט יא די דיטעלס זמן אבער יעדע איינער ווייסט פרשת פנחס איז געבויעט צו זאגן די קרבנות און צו זאגן עס טאקע ביי מוסף. די די ענין די זאך וואס ס'ווערט טאקע דערמאנט אלע מועדים אבער די זאך וואס ס'דרייט זיך ארום איז. אז ס'איז דא א קרבן וואס מ'דארף מקריב זיין, אזוי ווי ס'איז דא א קרבן תמיד, אזוי ווי ס'איז דא א קרבן פון מוסף שבת, דא אויף יעדע יום טוב האט זיך זיין מוסף, וואס איז די קרבנות, דאס איז וואס דרייט זיך פרשת פנחס, און מען קוקט אין פרשת ראה, יעדע איינער קען ווייסט פון, בפרט אין פרשת ראה, אין ספר דברים באופן כללי אביסל מער, די עיקר זאך וואס ער רעדט דארט איז די ענין פון אז מ'דארף קומען אין די בית המקדש, אז ס'דארף זיין במקום אשר יבחר ה', מ'קען נישט מאכן די לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעוריך, און אזוי רעדט ער פון די אלע אנדערע מועדים אין די זעלבע נקודה בעיקר אז מען דארף עס טוהן אין די בית המקדש מען דארף עס קענען ברענגען ושמחת לפני תחוג להשם אלקיך במקום אשר יבחר אלעס דארף זיין און דאס קאנעקטעד מיט די עליה לרגל אבער די דגוש די זאך וואס פרשת ראה דרייט זיך ארום איז דאס אז מען דארף גיין אין ירושלים וואס דאס זענען די אין דריי וועגן, יא, עס איז דריי שהן פיר ווייל כי תשא ומשפטים איז מער ווייניגער די זעלבע, עס דארף מען מעיין זיין וואס איז די חילוק אבער עס איז די חזרה. נאכדעם איז דא די אנדערע מאל וואס איז פרשת אמור, אין פרשת אמור קען מען זען לפי עניות דעתי, און אפשר שטייט עס אין די מפרשים אויך, די עיקר זאך וואס עס דרייט זיך ארום, איז אזוי ווי דא הייבט זיך אן די פרשה מקראי ק אלה מועדי השם, מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, אזוי הייבט זיך אן. איז דא צוויי מאל אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם אזוי הייבט זיך אן די פרשה אין אנדערע ווערטער במועדם איז טייטש אין זייערע צייט וואס דרייעט זיך ארום די פרשה דו ווייסט דאך שוין אז דא מועדי השם דו ווייסט דאך שוין פון פרשת פון פריערדיגע פרשיות אז ס'איז דא אזא זאך פסח ס'איז דא אזא זאך שבועות ס'איז דא אזא זאך סוכות אפשר ווייסטו נאכנישט וועגן יום כיפור ראש השנה יום כיפור שטייט טאקע נישט פריער אבער אפשר האסטו אויך געוואוסט דארף מען מעיין זיין יום כיפור און אנדערע זאכן ס'איז דא חידושים אין פרשת אמור אבער דאס באופן כללי מ'ווייסט שוין וועגן די מועדים מ'ווייסט שוין וועגן שבת נאר וואס דא וויל איך דיך מדגיש זאלסט טון אין די ריכטיגע צייט אפילו שבת שטייט דארט ששת ימים תעשה מלאכה זאלסט וויסן ס'איז יעדן זיבעטן טאג איז שבת ווען איז פסח? בחודש הראשון בארבעה עשר מאכט מען די פסח און בחמשה עשר מאכט מען חג המצות שבעת ימים און צייל ציילסט זיבן וואכן דעמאלטס מאכסטו שבועות און בחודש השביעי באחד לחודש מאכסטו זכרון תרועה און בעשור לחודש השביעי מאכסטו יום כיפורים בחמשה עשר יום לחודש מאכסטו חג הסוכות און ס'זאגט פונקטליך יעדן יום טוב וועלכע טאג ס'איז, ס'איז די איינציגסטע מאל, ס'הייסט חוץ פון פרשת פנחס וואס דארט איז נישט דאס די טאג, איז די איינציגסטע מאל וואס ס'שטייט קלאר די די דעיטס, די די זמנים, די תאריכים פון די מועדים, און דאס איז טאקע די חידוש, דאס איז טאקע די אויפטו, די זאך וואס די פרשה דרייט זיך ארום, ארום די קביעות זיינען אשר תקראו אותם במועדם, זאל נישט כאילו, אויב מען וואלט געוואלט זאגן אזויווי אין א לשון דרך הלכה למדנו אז אויב מען טוט עס מאכן א צווייטע צייט דארף מען עובר זיין, ווארן דאס איז געווען מעשה ירבעם בן נבט וואס האט געהאלטן אז מען קען מאכן סוכות אין חשוון, קא משמע לן אז מען קען נישט, דארף זיין בחודש השביעי, עס קען נישט זיין בחודש השמיני, איי האט עפעס א ענין, מסתם אפשר על פי די אנדערע פרשיות איז חג האסיף, אפשר איז עס א המשך פון די אסיף נאך, מען קען זען אין די מציאות, ניין, קא משמע לן אז עס איז דא א געוויסע צייט, עס מוז זיין פונקט אין דאס, דאס איז די די נקודה פון פרשת אמור פון די מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, איז על פי פשט. אויב מען וויל טראכטן אביסל מער ווי על פי פשט, אביסל על פי סוד, מיט אנדערע ווערטער. און זאגן וואס מיינט על פי סוד אז מקראי קודש און אזוי הייבט זיך אן באמת די זוהר אין פרשת אמור אונז לערנען נישט יעצט יענע שטיקל אבער ווען ס'דא אן ער רעדט פון כללות המועדים איז ער מסביר וואס הייסט מקראי קודש מקראי קודש הייסט אז מען רופט די קודש ס'דא אזעלכע זמנים אנדערע ווערטער חוץ פון קדושת המצוות חוץ פון די עבודה וואס מען קען טון ס'דא אזא זי מין מושג ס'דא אזא מין ספירה אזוי וואלט מען געזאגט אין די לשון הזוהר וואס הייסט מועדים וואס הייסט די בינה די חכמה מקראי קודש געוויסע הארות געוויסע מדריגות. וואס זיי זענען אשר תקראו אותם במועדם, דורך דעם מועדים, די זוהר רעדט פון די פסוק לך אמר לבי בקשו פני, דעמאלטס איז מען מבקש, איז מען רואה פני השם, דעמאלטס איז מען מבקש פניו, מיט אנדערע ווערטער די מדריגות עליונות, העכערע מדריגות, העכערע הארות וואס קומען אום ימים טובים, און דאס איז א ענין וואס ס'איז דא אזא מין ענין פון דעם וואס איז מקושר מיט טאקע מיט די, מיט די זמן, מיט די דעיט, מיט די צייט פון ווען ס'איז. דאס איז די אשר תקראו אותם במועדם מקראי קודש, קען מען עס אין אנדערע ווערטער זאגן אז די סוד, די סוד מיינט אז מען איז עוסק אין די קודש, וואס איז די הייליגקייט, וואס איז די העכערקייט, וואס איז די בקשו פני וואס מען קען טרעפן אין דעם מקראי קודש, דאס קענסטו זאגן ס'דא א ענין א געוויסע הייליגקייט א געוויסע סארט קירבה א געוויסע סארט. דעת וואס איז דא אין אכילת מצות, דא עפעס א געוויסע סארט דעת וואס איז דא אין בויען די סוכה, דאס איז אלץ ענינים וואס מען קען לערנען אדער א געוויסע סארט דעת אין חג האסיף, און אזוי שטייט אין אנדערע פרשות אויך א געוויסע סארט דעת, א געוויסע סארט הארה וואס מען קען טרעפן אין אשר תקראו אותם במועדם, אין די זמני המועדים.

אויב דו ווילסט לערנען זוהר אדער דו ווילסט לערנען די סוד פון די פרשה וואס עס קען אפילו זיין אז די עיקר מכוון פון די פרשה איז די דווקא די ווערטער פאר דעם בחמשה עשר יום לחודש השביעי וועסטו זען אז אין די ווערטער זאל אויך זיין א סוד אז נישט נאר אין די ווערטער נאר אויך אין די זאך וואס די ווערטער רעדן וועגן און דאס וואס סוכות איז בחמשה עשר יום לחודש השביעי אין דעם איז דא א גרויסע סוד אין דעם איז דא א עולם בפני עצמו און נעמען דא א השראה בפני עצמו און מען וויל רעדן בדרך עבודה וואס עס מיינט איז אז חוץ פון דעם וואס מען קען טוהן אלע מצוות חוץ פון דעם וואס מען קען טוהן אלע עבודות אלע אלע מיני סודות אלע מיני דברי תורה וואס איז דא וואס איז שייך צו דעם איז אויך דא די וואס אונז רופן קדושת הזמן בעצמו קען זיין די וועג וואס מען היט דאס איז ביי א מלאכת עבודה לא תעשו מען טוט נישט קיין מלאכה אדער אפילו בכלל איז דא א ס'איז א זאך בפני עצמו יומי ס'איז א קדושת היום ס'איז א איך קען נישט אפילו קלאר זאגן וויאזוי מען וואס מען טוט צו דעם ווייל מען טוט נישט צו דעם גארנישט דאס איז היינט איז עס א טאג ווי חמשה עשר יום לחודש השביעי און דער טאג איז א בעסערע טאג ווי א צווייטע טאג ס'איז א יום טוב א גוטע טאג יום טוב

קענסט זען טאקע אין די זוהר אפילו אין אנדערע פלעצער איז דא למשל די באוויסטע אנהייב פון ספר יחזקאל שטייט ויהי בשלושים שנה ב ברביעי בחמשה לחודש עפעס אזוי און זאגט די זוהר סודות אויף יעדע ווארט פון דעם ווייסט פשטות וועסטו זאגן וואס איז דאס דאס איז א מעשה מרכבה מעשה מרכבה הייבט זיך אן וארא

אוואדע אוואדע דאס איז א גרויסע סוד רזא יקירא איז א טייערע סוד קודם כל האסטו זאגט ער אים די כלל די כלל פון די כלל פון די ענין תא חזי וועסט זען בין לעילא בין לתתא איבעראל סיי אין עליונים סיי אין תחתונים כל חד וחד בארחיה נטלא ובארחיה יתבא ובארחיה אתער ועביד מה דעביד זאגט ער אים אזוי דאס וויסן יעדע זאך, ס'דא אסאך מדריגות אין זוהר הייסט שירה שירה יו קענט נאו פליז גאו אוועי אסאך ספירות, יעדע יעדע יעדע יעדע מענטש לאמיר זאגן למשל למשל יעדע מענטש האט זיין זיין דרך האט זיין זיין סגנון האט זיין נוסח האט זיין נקודה ווי אזוי ער ארבעט ווי אזוי ער און די מפרשים זענען מדייק פארשידענע.

פארשידענע נקודות פארשידענע מדריגות וואס זענען דא אין די אין די זאך אבער די ווארט די עיקר וואס ער זאגט איז אז יעדע ספירה יעדע בחינה דו ווילסט מעורר זיין למשל א מידה וואס הייסט ווי מידת המלכות ווילסט אדער אנדערע ווערטער לאמיר זאגן די משל אז ס'דא א מענטש וואס זיין ענין איז תורה אדער זיין ענין איז תפילה אדער זיין ענין איז חסד דארף מען רעדן מיט אים, דארף מען אים מעורר זיין אין זיין אין זיין וועג, ס'נישט דא קיין, ס'איז נישט מעגליך צו, אריינשטעלן עפעס א תורה'דיגע זאך אין א אין אן אופן פון תפילה, למשל ביי איינער זיין זיין וועג פון זיין זיין התעוררות, זיין וואס יעדער מענטש האט דאך אזא שליסל ווי ער ווערט נתעורר, יא? וויאזוי צינדט מען אן? וויאזוי צינדט מען אים אן? וויאזוי גיי וועלכע שליסל עפענט זיין זיין ענדזשין? די שליסל איז כפי די ענדזשין, און נישט נאר די שליסל איז כפי די ענדזשין על פי אזוי, נאר יעדע אנדערע תנועה, יעדע אנדערע זאך וואס דו ווילסט טון מעורר זיין די מענטש, מעורר זיין די סארט מידה, די סארט מציאות, איז אויך מוז עט גיין, עט שטימען, עט זיין בהתאמה צו די סארט וועג, צו די סארט ענין וואס די מענטש איז, וואס די מדריגה איז. אין אנדערע ווערטער, און דאס גייט אפילו ביז די פשוט'סטע זאכן, למשל אז דו ווילסט, אויב דו ביסט אזא סארט מענטש וואס. איך ווייס וואס איז זיך מעורר פון פון תפארת פון שיינקייט אז נישט נאר די דברי תורה וועלן מוזן זיין שיין נאר די קליידער וועלן אויך מוזן זיין שיין און די און די שטוב וועט אויך מוזן זיין שיין ווייל דאס איז טייטש אז יעדע זאך לפי וואס ער איז לויט דעם איז ער נתעורר לויט דעם אזוי ווי ער איז דאס הייסט וואס איז ער למשל ער איז א עומד אויף די ספירת התפארת אויף די דרך היופי אויף די שיינקייט איז כדי אים צו צו איינלאדענען כביכול כדי אים צו מעורר זיין כדי ער זאל ארבעטן, אלעס גייט אין די זעלבע וועג, סיי ער, דו ווילסט רעדן מיט אים דארפסטו רעדן מיט אים אויף זיין שפראך, ער טוט, טוט ער אויף זיין שפראך, ער ארבעט אויף זיין שפראך, אז ער רעדט מיט א צווייטן, רעדט ער אויף זיין שפראך, און אויב מען וויל מעורר זיין דעי דעי חלק, דעי דעי מענטש, דעי דעי זאך, מוז עס אלעמאל זיין אויף דעם, מען קען נישט, נישט נאר מען קען נישט, עס, כ'ווייס נישט אפשר קען מען, אבער עס איז נישט קיין, עס איז פשוט אויב מען וויל עס טון ריכטיג, אויב מען וויל. פארשטיין די קאנעקשאן פון זאכן, מוז מען טון יעדע זאך לפי לפי דרכו לפי ענינו לפי הבנתו, און וועגן דעם איז אזוי איז עס אויך אפילו די חלק הזמן, למשל זאג איך נאך א פשוטע משל, אזוי ביסטו א מענטש וואס ער איז אזוי ווי א פרי מארגן מענטש, ס'דא מענטשן וואס זענען פון אברהם אבינו וישכם אברהם בבוקר, ס'דא מענטשן וואס זענען מער זייער זמן התעוררות איז מער נאכמיטאגס אזוי ווי יצחק, ס'דא אזוי ווי יעקב וואס ביינאכט א גאנצע נאכט לערנט ער, ס'איז אלעס מיני דרכי עבודה און ס'איז מרמז אויך אזוי ווי חלקים בנפש, דאס וואס א מענטש איז א מארגן מענטש איז א געוויסע טיפ מענטש על פי רוב, ס'איז נישט, ס'איז א געוויסע נקודה, ס'איז א געוויסע אופן, און ווען דו ווילסט רעדן מיט אים איז עס בעסער זאלסט גיין אינדערפרי וועסטו כאפן די בעסטע צייט וואס ער האט, אויב איינער וואס איז א נאכמיטאג מענטש זאלסטו גיין נאכמיטאג וועסטו רעדן מיט אים, דו ווילסט ער זאל עפעס טון טוט ער על פי רוב אינדערפרי. די זעלבע זאך אויב דו ווילסט מעורר זיין געוויסע מדריגות אויב מיר רעדן פון יעדע יעדע מועד יעדע יעדע זמן יעדע מצוה איז א געוויסע סארט א געוויסע אנדערע סארט דרך א געוויסע אנדערע סארט וועג ווי מ'זאגט א אנדערע סארט דעת אנדערע וועג פון פארשטיין גאט איז דארפסטו עס מעורר זיין אינדערפרי למשל אויב ס'דא ספירת החסד ספירת החסד איז אלעמאל אינדערפרי כ'מיין נישט אלעמאל אדער למשל זונטאג אויב וועסט מאכן א יום טוב וועט זיין זונטאג אדער וועסט מאכן ביום הראשון, אלע מיני אזעלכע, עס איז נישט סתם רמזים, כ'האב פשט אז עס איז דא עפעס אזוי ווי א א נקודה, אז דו אז דו ווילסט אנקומען צו די נקודה, איז דאס די בעסטע זאך איז עס אויסשטעלן אין די ריכטיגע צייט און די ריכטיגע אופן וואס איז לפי זיין אופן וואס ווי אזוי ער האט ליב, אזוי ווי יצחק אבינו געזאגט, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי, מען דארף מען דארף קענען כסדר גיין מיט די. מיט די דרכי השכינה, דאס הייסט אזוי ווי אויב אינדערפרי איז דא אזא סארט, דו ווילסט דווקא גיין, דווקא מאכן אנדערש, דו ביסט א עקשן, כ'ווייס אפשר עס וועט זיך געלונגען, אבער איז נארמאל איז אז יעדער איינער איז מתעורר בדרכו, יעדער איינער גייט בדרכו, יעדער זאך האט זיך זיין אייגענע סדר און זיין אייגענע תנועה, און אפילו די קלענסטע זאכן קענען זיין א וועג פון מעורר זיין די די זאך, די זאך וואס רעדט צו אים, אזוי ווי איך זאג ס'דא מענטשן וואס זענען אזוי, רעדן למשל וועגן די אושפיזין פון. פון פון סוכות פון געלערנט פאר א יאר מער באריכות וועגן דעם ווי מען וועט עס אראפשרייבן דאס הייסט ער זאגט זיי אלע זענען כלול פון אלע א יא אלע איז כלול פון אלע אבער ער קומט אלעמאל אין זיין וועג למשל אויב ס'דא א איד וואס ער איז א יצחק אבינו איד ער האט ליב געוויסע סארט תורה א געוויסע סארט זאך אלע זאכן גייען, ער גייט האבן שביעות און סוכות און פסח און פורים, יעדער איינער האט טוט אלע זאכן, אויב איינער טוט נאר איינס איז ער א אדם חסר, דאס איז נישט קיינמאל נישט, אפילו ווען א מענטש ווייסט, א מענטש דארף וויסן, אפילו ווען א מענטש ווייסט וואס זיין וועג איז, אפילו ווען א מענטש ווייסט, אויב איינער ווייסט נישט בכלל, ס'איז דא ס'דא צוויי מדריגות מענטש, ס'דא מענטשן וואס זיי ווייסן נישט בכלל וואס צינדט אים אן, וואס עס קומט א יום כיפור, עס קומט א סוכות, וואס וואס רעדט צו מיך, וואס צינדט מיך אן, וואס איז מיין. וואס טוט וואס טוט מיך וויאזוי וויאזוי גיי איך אריין אין דעם א מענטש וואס ער ווייסט נישט ער פרובירט אלעס אזוי ווי ס'שטייט אין ארי איך ווייס איינער ווייסט נישט די נוסח התפילה וואס באלאנגט פאר זיין נשמה זאל ער זאגן אזוי ווי א שער הכולל טוט אלעס ביז ביז ער קלעבט זיך אן אקעי דאס איז א מדריגה פון קטנות קען מען זאגן א מדריגה כללית אבער ס'איז א געוויסע קטנות נאכדעם איז דא איינער וואס ער ווייסט איינער איז שוין עומד געווען על דעתו, דאס הייסט דאך עומד געווען על דעתו, וואס מיינט אז א מענטש איז עומד על דעתו? ער ווייסט וואס רעדט צו אים, למשל איך בין א איך האב ליב אזא סארט געוויסע חסידיש ספר, די די וועג ווי אזוי ער רעדט, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס ס'איז, דאס איז די זאך, אדער איך בין א בעל תורה איך האב ליב צו לערנען יעדע זאך אין די מקור אינעווייניג, איך בין כ'ווייס איך האב ליב צו זאגן תהלים אויף דעם, וואס עס זאל נאר זיין, ער ווייסט שוין, ער ווייסט שוין ווען ער זאגט א ניגון, ער ווייסט שוין וואס זיין וועג איז.

טאר מען אבער קיינמאל נישט פארגעסן די יסוד פון קדושה, די יסוד פון קדושה, די יסוד פון שלימות, אז יעדע זאך דארף זיין כלול פון אלעס. וואס ס'מיינט איז, אויב דו וועסט זיין אזא סארט מענטש, און וועסט טאקע זאגן ווייס איך יום כיפור, איך איך ווייס דאך די אמת, איך מסתם דאס וואס איז דא תקנה פון דאווענען, דאס איז פאר די מענטשן וואס האבן א חיות אין דאווענען, איך האב נישט קיין חיות אין דאווענען, איך האב א חיות אין לערנען, איך וועל נישט נעמען קיין מחזור, איך וועל אונטער מיין מחזור לייגן א גרויסע גמרא, צו וועלכע ספר איך האב ליב, און רוב צייט וועל איך טון דאס. איך זאג נישט הדרכה למעשה, איך זאג נאר אזווי א דוגמא. דאס איז א חסרון אין שלימות. ווייל דאס איז זייער גוט, ס'איז זייער ריכטיג אז דו לעבסט אין דעם, אז דו פארשטייסט דאס, אז דו הייבסט אן פון דא. אבער אויב ס'פעלט דיך א גאנצע חלק אין דיין נשמה, ס'פעלט דיך א גאנצע חלק אין דיין מענטש, אין דיין אדם, א אדם דארף דאך קענען מתפלל זיין אויך, א אדם דארף דאך קענען טון חסד אויך, א אדם דארף דאך קענען טון מצוות מעשיות אויך. נישטא אזא זאך א מענטש וואס ער קען נישט, אויב ער איז א אינוואליד, איז ער א בעל מום, אויב ער איז א בעל מום, וואס זאל מען טון קען מען נישט באשולדיגן מ'וועט מאכן א דיסעביליטי רעמפ אבער א אדם השלם איז נישט קיין בעל מום אדם השלם קען אלעס און אוודאי אדם השלם מיינט נישט אז ער קען אלעס סתם ווייל ער מאכט א ליקוט פון אלעס ער קען אלעס לפי דרכו אבער ס'איז יום כיפור לערנט ער די ענין און פון דעם איז ער מתפלל ס'וועט טאקע זיין ווייניגער מודגש ס'וועט זיין באופן פון זיין תורה באופן פון זיין וועג פון טראכטן אבער ס'איז נישט אז ער קען נישט בכלל און עס איז זייער וויכטיג אז ס'דא מענטשן וואס זיי ווערן זייער לאפסיידעד ווייל זיי ווייסן נישט טאקע וואס ארבעט פאר זיי ווערט ער אזוי עס האקט אפ גאנצעטע חלקים פון מענטשליכקייט גאנצעטע חלקים מענטשן דארף א מענטש דארף זיך קענען פרייען א מענטש דארף זיך קענען זיך מתרגש זיין א מענטש דארף קענען לערנען טרוקענערהייט א מענטש דארף קענען לערנען על פי חסידות אלע וועגן זענען דאך עס דא מענטשן וואס עס דא חסידישע אידן ליטווישע אידן מחקר סארט מענטשן פילאסאפישע מענטשן קבלה סארט מיסטישע מענטשן יא דאס איז אמת, יעדער איינער דארף זיין א בר דעת און וויסן וואס רעדט צו אים, אבער דאס זענען אלעס חלקי האנושיות, חלקי האדם, חלקי השלימות, אזוי ווי זאגט ס'איז דא צען ספירות, חסד איז אזוי, גבורה איז אזוי, תפארת איז אזוי, נצח איז אזוי, דאס איז דאך אלעס וועגן פון זיין, און אויב איינער איז נאר איין זאך און האט בכלל נישט די צווייטע, ס'איז נישט בכלל שום התכללות, דאס איז נישט קיין שלימות, אבער. יעדע זאך אפילו אז עס איז כלול אין אלעס בארחוי אתער דורך דעם וועט עס מתעורר זיין אויב איך בין מער א מענטש פון תפילה אפילו עס איז מען דארף לערנען אפילו עס איז נישט א גאנצע טאג קען מען דאווענען אבער איך וועל אנקומען צו דעם דורך תפילה עס וועט שיינען אין די אספקלריה פון תפילה דאס איז די כלל פון יעדע זאך איז בארחוי אתער בארחוי יתבין אין זיין וועג זיצט ער אין זיין וועג וועט ער הייבט ער זיך אויף אין זיין וועג ארבעט ער דאס איז א וויכטיגע כלל יעצט קומען אונז צוריק צו אונז האבן געלערנט וועגן. אונז ווילן וויסן למאי, צוריק צו די ענין פון די זמן, די צייט פון חמשה עשר יום לחודש השביעי. זאגט רבי אבא יעצט אז אויב אזוי לאמיר פארשטיין, ס'איז דא בחמשה עשר איז דאך טייטש אז ס'איז דא עשר און ס'איז דא חמשה, יא? און מען קומט קוקט אביסל צוריק טאקע אין די פרשה זעט מען אז פון די חמשה עשר פון ווי קומט דאס? ס'קומט פון א עשור וואס איז פריע, ס'שטייט בפירוש א גאנצע פסוק די פרשה פון יום כיפור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, איז יום הכיפורים, דאס הייסט אז ס'איז דא א עשור, עשור איז די צענטע טאג, מ'קומט אן צו די פופצענטע טאג, דאס הייסט פופצן איז טען, צען פלאס פינף, דא ביזן אנקומען צו די סוכות, זעסטו שוין אז די סוכות איז א געוויסע צאמשטעל פון עשור און חמשה. חמשה עשר, שטייט חמשה עשר אבער ס'איז חמשה מיט פון די עשר, מ'קען נישט טאנצן, ס'קען מ'קען נישט מאכן, ס'איז נישט עפעס א נייע חפץ פון פופצן, די חפץ פון פופצן איז א צירוף פון פינף מיט צען, אדער אנדערע ווערטער צען פון פינף, יעצט זאגט ער אזוי וואו נאך טרעפט מען אזא אזא ענין, מ'קען דאך וויסן דאס איז א געוויסע פעטערן וואס מ'טרעפט נישט נאר דא, נאך א פלאץ ווי אונז קענען זען די בעשור און די בחמשה עשר איז טאקע אום פסח. דאס איז די אנדערע גרויסע יום טוב, ס'דא צוויי גרויסע ימים טובים און נאך א שבועות וואס איז נאר איין טאג, די אנדערע גרויסע יום טוב וואס איז פסח, וואס דארט איז אויך א יום טוב מיט א גרויסע פירוט, מען ווייסט די גאנצע הכנה און די גאנצע סדר, איז דא בעשור לחודש הזה דארף מען נעמען די שה לבית אבות, דאס איז די ענין פון שבת הגדול, סאו בעשור וואס דעמאלטס נעמט מען די שה, נאכדעם פיר טעג שפעטער אדער פינף טעג שפעטער, פיר טעג שפעטער שעכט מען עס און פינף טעג שפעטער עסט מען עס, בחמשה עשר דעמאלטס טוט מען די. טוט מען די פסח די חג הפסח די סדר זאגט רבי אבא די טייטש פון דעם איז עשור איז מרמז אויף די מדריגה זאגט עשור בכל אתר עשור דמטרוניתא עשור טייטש די מלכה די שכינה נאכדעם חמשה עשר חמשה איז מרמז אויף די תפארת פארוואס איז ער חמשה אויב מען ציילט פון פון אונטן וועסטו זען אז ער איז די פיפטע יא מלכות יסוד הוד נצח תפארת, דאס הייסט עשור איז אוודאי די צענטסטע מדריגה דאס איז די ספירת המלכות, אויב דו הייבסט אן פון די ספירת המלכות אנדערע ווערטער אזוי ווי ער זאגט, הייבן אלע הייבן הייבט מען אלעמאל פון די ספירת המלכות, אויב מען וויל זאגן אזוי ווי על דרך עבודה הייסט מלכות הייסט קבלת עול מלכות שמים וואס מענטש טוט אזוי ווי דא אזוי ווי די עבודה פון ויקחו להם איש שה לבית אבות דארף מען נעמען דאס יא מען דארף א גאנצע עבודה מען דארף עס מקחו מבעשור מען דארף עס גיין קויפן מען דארף מאכן זיכער ס'האט נישט קיין מום די אלע עניני עבודה נאכדעם בחמישה עשר האט מען שוין געענדיגט דארף איך דארף אפילו שעכטן טוט מען נאר בארבעה עשר, בחמישה עשר דעמאלטס איז שוין די יחוד דעמאלטס איז שוין זאגט אזוי דעמאלטס איז כאילו די מלך זעצט זיך על כסאו און אונזער תפקיד די תפקיד מצד הנברא מצד המענטש איז צו מאכן די מידת המלכות די צען די עשור און די חמשה קומט און דעמאלטס איז א חג לה' דעמאלטס איז א חג המצות לה' איז א פסח דעמאלטס זיצט מען ביים סדר די זעלבע זאך. און זעהט מען טאקע אין די עשור פון תשרי וואס איז יום כיפור, יום כיפור איז אוודאי די זמן די עיקר מער זמן פון עבודה, ס'איז די זמן פון דעם פון די ספירת המלכות, און מ'קען זעהן באמת סיי אין ניסן און סיי אין תשרי אז די בעשור, ס'איז טאקע אינטערעסאנט ווייל עשור שטייט איז אנדערש די ווארט עשור, מפרשים רעדן דא וויאזוי מ'קען עס פארשטיין סיי על פי פשט סיי על פי סוד, די ווארט בעשור איז אנדערש פון די ווארט ביום העשירי יא, וואס איז דער עיקר חילוק? ביום העשירי איז דער טייטש וואלט געווען מער מדויק דער צענטער טאג, ס'דא איין טאג, דער ערשטער טאג, דער צווייטער טאג, אקעי דער צענטער טאג איז אזוי א עשור איז אזוי ווי שוין א א ווי א צירוף, און דער צענטל, נישט צענטל אבער די צען, די צענער, די צען זאך פון טאג, דאס האט אזא שם, שם בפני עצמו, ס'איז אזוי ווי א שם המקור, בעשור, דער צענטער טאג, דאס איז א א. א זאך נאר ס'איז אביסל כולל די גאנצע צען טעג קענסט זאגן למשל פאר די קרבן פסח איז מקחו מבעשור קען אבער זיין אז צען טעג פריער דארף מען שוין צו רייכערן געזאגט החודש הזה לכם זעסט דאך אז די פרשה האבן טאקע געזאגט ראש חודש ניסן איז פון ראש חודש ניסן ביז י ד ניסן דארף מען ארבעטן די אמת אויף טרעפן די קרבן פסח צו פאראייניגן פאר פסח וואס זאל עס זיין די זעלבע זאך יום כיפור אוודאי אונז זעהן אויך אין די פרשה ס'איז דא באחד לחודש השביעי בעשור לחודש השביעי אינצווישן דעם האבן שוין חזל פארשטאנען אבער ס'איז כמעט אזוי ווי די פשט דא אז ס'איז דא עשרת ימי תשובה אין אנדערע ווערטער די עבודה פון יום כיפור עס הייבט זיך נישט אן אין די צענטע טאג ס'איז בעשור ס'איז א גאנצע עבודה פון די צען מדריגות און דאס איז טאקע שטימט מיט די גאנצע וועג פון די ספירת המלכות וואס מ'דארף ארבעטן מ'דארף ארבעטן די ערשטע די ערשטע מדריגה און די צווייטע מדריגה ביז די אלע צען טעג ביז מ'קומט דאס איז די עשור די עשור פון די מטרוניתא די עשור פון די פון די ספירת המלכות דאס איז יום כיפור און זעלבע זאך שבת הגדול פון פון פסח דאס איז די חלק העבודה די חלק הקבלה סל די חלק הנקבה וואס איז דא אין די אין דעם אין די עבודה און שפעטער איז די אין יום החמשה אין די חמשה עשר דאס איז חמשה איז מרמז אויף די מלך אויף די הקדוש ברוך הוא וואס קומט און איז שורה, אזוי ווי מען קען זאגן פשוט טייטש, צען עשרת ימי תשובה רייניגן זיך די אידן, עס קומט חמשה עשר, זיצט זעצט זיך אריין דער אייבערשטער, ער איז א מלך יושב על כסא, ער זעצט זיך אריין אין די דירה וואס מען האט אים געמאכט, אין די עשור וואס מען האט אים געמאכט, מען האט אים גערייניגט אלע צען מדריגות בנפש, יעצט קען ער זיצן, און ער איז כאילו דער חמשה וואס זיצט אויף די עשור, פארוואס איז ער חמשה? ווייל ער איז אזוי פינף מדריגות העכער, מען הייבט טאקע אן פון אונטן, ממילא דארף מען, מען דארף ארויף קריכן פינף מדריגות, דו דארפסט זיך יעצט פרעגן, פינף איז ווייניגער ווי צען? דאס איז נישט קיין קשיא.

עס איז נאך נישט אפילו די פינף פון א גרויסע ווייל דאס איז נישט קיין קשיא עס זעט אויס אז מענטשן וואלט געפינט וואלט שווער געווען דו זאגסט מיך אז עשר איז די קלענערע מדריגה און חמשה איז די גרעסערע מדריגה יא ווייל עס רעדט זיך פון אנדערע סארט חמשה דאס הייסט אזוי דו פארשטייסט דיך פשוט אז די חמשה איז דאך באמת חמשה עשר דאס פינף אויף צען דאס איז א גאנץ אנדערע סארט חמשה אבער דאס איז די חמשה. וואס שטייט אויף די אויף די עשור און דאס איז שוין די ט ו פון דעם אלעמאל ט ו אלע ימים טובים דאס הייסט די אלע צוויי ימים טובים אבער אלע ימים טובים זענען ביום החמשה עשר ווייל חמשה עשר איז נישט סתם א א צייט א תאריך ס'איז טאקע ווייזט אויף די גאנצע שלימות מ'האט שוין געמאכט די די עשור און מ'האט שוין געמאכט מ'האט שוין געברענגט די חמשה וואס זאל זיצן אויף די עשור ס'איז א מלך יושב על כסא דאס איז שוין א מצב פון יחוד דאס איז דאס איז די סוד פון ובחמשה עשר יום ער זאגט די זוהר און ער זאגט ער זאגט שוין אפילו נאך א זאך און דארפסט טראכטן אז מ'דארף דאך טראכטן אז וואס איז מיט שבועות שבועות איז דאך אויך אוודאי א גרויסע יחוד תואר כלה מאוד נתעלה בקבלת יום זה ווי איז דא פינעף זאגט די זוהר אז דו קענסט אריין טראכטן וועסטו זעהן אז שבועות איז אויך באמת דא פינעף טעג ווייל ס'איז דא ראש חודש ראש חודש איז ווייטער שייך חודש שייך צו די מדת המלכות און פינף טעג שפעטער, ס'הייסט ס'איז דא פינף טעג אינצווישן, ס'איז אביסל אנדערש, אבער פינף טעג שפעטער, די זעקסטע טאג אדער די פיפטע טאג, ס'איז באמת תלוי, ווי אונז האבן דאך געלערנט עצרת פעמים בה' פעמים בו' פעמים בז', און ס'קען שוין זיין ביי די פיפטע, אבער לפחות פינף טעג דארף זיין צווישן די מתן תורה און די, צווישן די ראש חודש און די מתן תורה, און מ'קען זאגן אז דארט איז אזויווי המשך פון פסח, ס'איז שוין דא א גאנצע צען פאר דעם, די צען איז אפשר די ימי הספירה אדער עפעס אזא סארט זאך, דעמאלטס איז די צייט פון די עבודה, אבער לפחות פינף טעג איז דא נאך, כאילו נאכדעם וואס מ'ענדיגט די עבודה איז דא נאך פינף טעג וואס דעמאלטס ער קומט און איז שורה די מלך איז שורה די די אר ענדס אויף שורה די די קודשא בריך הוא אויף די אויף דעם איז אין אלע דריי ימים טובים באמת האבן די סדר פון בחינת חמשה עשר טאקע נישט ממש אבער ביי שבועות אבער עס איז אויכעט מרומז די ענין פון חמשה עשר. אויב מען האלט שוין דא קען מען עס שוין זייער גוט פארשטיין אז די פינף טעג צווישן פיר טעג יא אבער פינף טעג פון צען צען ביז פופצן ס'איז נישט באמת זמני עבודה, זייער וויכטיג צו כאפן, ס'איז נישט באמת זמני עבודה, אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישטא עפעס א מצוה, ס'זאגט זאגן מ'דארף טאקע בויען די סוכה, אבער ס'איז נישט מצד ס'איז דא א חיוב תבנה סוכה, אז מ'קען בויען די סוכה, א סוכה ישנה, זאגן די בית הלל ס'איז כשר, מ'קען בויען פאראיאר די סוכה שוין, ס'קען זיין ווי קען זיין, ס'איז נישט בעיקר אזא גרויסע עבודה, ס'איז סתם טעג. און זיי זאגן אז די טעג זענען זייער לעכטיגע טעג, זיי זענען לעכטיג אבער מצד עצמם, אן א מענטש זאל זיי טון, די ארי' ז ל זאגט אז די ימים שבין יום כיפור לסוכה איז ימים בעצמם יש להם שלימות, ס'איז דא אין דעם א גאנצע המשכה פון א געוויסע אור, די אור קומט אליינס, מען דארף גארנישט טון צו דעם, ס'איז דא אפשר מקובלים וואס זאגן מען זאל עס מכוון זיין ביים דאווענען אבער מען קען עס מכוון זיין באופן וואס עס געשעט אליינס, נישט מכוון זיין אז ער טוט עס על ידי כוונתי, על ידי כוונתי דארף מען טון, אפשר די לולב, אפשר בויען די אנדערע זאכן, אבער די מדריגה פון חמשה, וואס עס ווערט מפורט, מען קען טאקע מכוון זיין מ'קען מען איינס און מ'קען זעהן אז פינף טעג איז נישט נאר די פופצענטע טאג נאר די גאנצע פינף טעג איז כאילו ס' מ'איז עולה אזוי ווי זאגן ס'איז ממטה למעלה פינף איז מ'איז עולה יעדן טאג פון די איין מדריגה נאך א מדריגה די מלכות די יסוד ביז ביז די ערשטע טאג סוכות איז מען שוין אנגעקומען צו דעם ריכטיגן מדריגה ס'מדריגה פון. אז דער מלך איז שוין דא בשלימות, אבער די פינף טעג זענען נישט טעג פון טוהן אזוי ווי תשובה, מען טוהט נישט שוין, מען האט שוין געענדיגט תשובה טוהן, יא מען האט שוין געענדיגט תשובה טוהן ביי יום כיפור, אבער ס'איז טעג פון טוהן אין די המשכה אין די אזוי ווי מלמעלה למטה אבער די המשכה פון די קודשא בריך הוא אויף די שכינה. יעצט זאגט די זוהר נאך איין וויכטיגע מ'דארף זאך מ'לייגט וואס ער לייגט דא צו. און די זוהר כ'זאג דאך אז ס'איז חמשה, ס'שטייט אבער ווייטער אזוי זאגט ר' דניאל אונטן זאגט ער זאכער זייער שיין שטייט דאך חמשה עשר לחודש השביעי דארף מען דאך דא און האט זיך טאקע זייער גוט מפרש געווען די ענין פון חמשה עשר אבער וואס איז די ענין פון שביעי ס'איז די אלע קומען עפעס אן אין די חודש השביעי מ'קען זאגן באופן כללי דאס איז אלץ אין די חודש השביעי וואס איז ווייטער אפשר די מלכות אדער וואס הייסט בחודש השביעי. זאגט אזוי ווי טעמא שביעי א לכאורה די די תפארת די ז"א וואס ער איז די יום ער רופט עס די יום די עשי עליו די וואס קומט אויף איר איז בא עליו וואו די ה' קומט אויף די יו"ד אפשר איז ער אויכעט א שביעי, אמאל זאג איך דאך אז ער איז חמישי ווייל כ'האב געציילט פון אונטן ארויפצו ער איז די פיפטע ספירה. אבער איז אמאל רופט ער אים אויכעט די שביעי, וואס איז די פשט אז ער שטייט בחודש השביעי, וואס איז די סוד פון די שביעי? זאגט אזוי דארפסט וויסן אז דאס איז א זייער אינטערעסאנטע סוד. די מלך, דאס וואס אונז זאגן די שם הוויה קומט שורה זיין אויף די שכינה. האט פארשידענע מדריגות אין וואס ער קען שורה זיין, ס'איז א וויכטיגע זאך. קען שורה זיין אין א בחינה פון חמשה, ווען מ'קען אפילו פארשטיין אז חמשה איז קען מען מפרט זיין אויף פופציג, דאס הייסט שערי חמשים, חמשים שערי בינה, מ'זאגט טאקע חמשים שערי בינה ניתנו למשה, ווער איז משה? משה איז די ספירת התפארת וואס די אימא, שטייט בעטרה שעטרה לו אמו, וועם געבט זי? זי געבט אים די חמשים שערי בינה וואס מיט דעם קומט ער צו איר עס קען אויך זיין נאך א זאך קען זיין נאך א מדריגה אז ווען מען איז עולה עס וויל נישט נאר עולה זיין ביז די פיפטע מדריגה ביז די תפארת זיי ווילן עולה זיין אויך ביז די זיבעטע מדריגה אנדערע ווערטער ביז די חסד דארף אנקומען ביז די ספירת החסד אין סוכות נישט נאר ביז די ספירת התפארת. דערום זאגט די זוהר אויכעט בחודש השביעי אין א געוויסע זין און כ'וועל זאגן על פי הארי לכאורה איז אזוי אין א געוויסע זין איז סוכות נישט נאר פינף טעג נאך יום כיפור נאר זיבן טעג נאך יום כיפור פארוואס? ווייל די אריז"ל זאגט ווייל ס'איז באמת דא זיבן בחינות באמת דארף מען עולה זיין פון מלכות ביז חסד מ'קען נישט נאר ביז תפארת אבער תפארת איז כולל שוין אויכעט חסד דאס הייסט ער זאגט דער אברהם ויצחק די אבות זענען טרעפן זיך אין די דריטע אין די יעקב אין די ספירת התפארת, ממילא אפילו ער איז די פיפטע איז אויך די זיבעטע, ווייל ווען דו קומסט אן צו אים וועסט שוין אויך אנקומען צו די זיבעטע מדריגה, און על פי אריז"ל אין די סדר פון די טעג איז אז ס'איז דא זיבן מדריגות וואס מ'דארף באמת אנקומען, אריז"ל רופט עס חסדים פנימיים דאימא. און ס'איז דאך האט דאך נאר פינף טעג, זאגט די אריז"ל אז מ'דארף אנהייבן שוין צולייגן צוויי ערב יום כיפור, פארוואס? ווייל יום כיפור אליינס, יום כיפור איז טאקע די סיום פון די עשור דמטרוניתא, די עבודת השם, די קבלת עול מלכות שמים, די תשובה, אבער ס'איז אויך די התחלה פון די סוכה. זעהן דאך אז די סוכה איז בעשור עס איז בחמשה עשר דאס הייסט אז די עשור ער מאכט שוין די סוכה ער מאכט שוין ער מאכט שוין די סוכה און די אריז"ל זאגט אז אז סוכה יום כיפור איז איז א דאפעלטע טאג פארוואס ווייל דאס קענסט נישט קענסט נישט ממש טראכטן וועגן יום כיפור אליינס יום כיפור אליינס איז א גאנץ אנדערע מדריגה גאנץ אנדערע עבודה אבער די טאג פון ערב יום כיפור וואס איז די סוד פון כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי ערב יום כיפור דעמאלטס איז דאס אזוי ווי דאס הייסט אז דא אין דעם צוויי טעג כאילו התענה תשיעי ועשירי איז די תשיעי ועשירי איז אויך די ראשון ושני די פיפט זעקסטע און די זיבעטע בעצם פון די מדריגות וואס מ'הייבט שוין אן פאר סוכות וועגן דעם זאגט די אריזל שוין ערב יום כיפור הייבט זיך אן די חסדים די הייבט זיך אן די הארה פון סוכות ס'הייסט די נייע הארה די הארה וואס איז קענסט רופן מער פון אהבה מער נישט אונז דארפן טון נישט טון תשובה נאר ס'קומט שוין פון זיך אליינס א אהבה א מדריגה דאס איז די זיבן און פינף וואס זיבן און פינף איז די זעלבע ווייל מ'קומט אן צו די פינף קומט מען אן צו די זיבן אדער על פי הארי מ'קען פון די און פון אונטן ווען מ'הייבט אן קען מען שוין טון נאך צוויי פון ערב יום הקדוש און דעמאלטס קומט מען אן סוכות די ערשטע טאג סוכות שוין צו די זיבעטע מדריגה. איז דאס איז די סוד דאס איז די ענדיגט די זוהר דאס איז די שלימות אז נישט נאר וויכטיג צו אויפכאפן ווען מיר זאגן די שלימות מיט אנדערע ווערטער ס'איז נישט גענוג צו צוגרייטן די שכינה און צו ממילא קומט קאתי מלכא עלה נאר די מלך אליינס דארף אויכעט זיין בשלימות ס'איז א טיפערע עבודה און ס'הייסט אמת'דיג המשכת מוחין ס'איז די זאך ס'איז א טיפערע עבודה אבער ער דארף אויך באקומען מוחין פון ווי? פון אבא ואמא וואס אונז רופן עס עטרה, די זוהר רופט עס בעטרה שעטרה לו אמו, אימא קען מען אויכעט רופן די זיבעטע אויב מען ציילט פון די יסוד, איז די, עס הייסט פון די איז די בינה די זיבעטע, אסאך מאל רופט מען די בינה די זיבעטע, עס איז אויכעט א בחינת שביעי, עס הייסט אויך בחודש השביעי ווייל עס הייסט סיי בחודש השביעי, בחודש השביעי קען באמת, אין אנדערע ווערטער איז אלץ וועגן פון ציילן, אבער אזוי ווי אונז זאגן וועגן פון ציילן ס'איז נישט סתם, ס'איז עס מרמז אויף ענינים, אויף מהלכים וואס מען קען גיין, מען קען זאגן אז דער שכינה איז דער זיבעטער, קומט אן ס'איז דער שכינה וואס איז אויך דער צענטער, יא, מען קען זאגן אז דער אז דער אז דער תפארת דער ז"א איז דער זיבעטער, איז עס ווייל ער פון פון די מלכות ביז חסד איז זיבן, און ס'איז כולל אלעס אין אים נישט נאר ביז תפארת, קענסט אויך זאגן אז די בינה איז דער זיבעטער ווייל ער באקומט הארה פון די בינה פון די. וואס איז די סוכה וואס איז מאיר על בניה וואס דאס זעט מען דאך איז אים איז ער אויך די זיבעטע און דאס איז די אלע ענינים וואס מען קען טרעפן אין די חמשה עשר יום לחודש השביעי וואס איז אליינס די מורא'דיגע מפגש וואס טרעפט זיך די חמשה און די עשר און די שביעי וואס דאס איז שוין אליינס א כוונה שוין אליינס א אור פון חג הסוכות.